משיחת א' דראש חודש אדר תש מ. על דרך זה איז אויכעט כאן המקום אויכעט צו להשלים אט דאס וואס האט זיך גערעדט שבת, און מ'האט אויף דערויף געפרעגט אז מ'האט זיך גערעדט אז ונהפך החודש אשר נהפך להם, וואס ער זאגט אז דא בפירוש אין ירושלמי אז דאס גייט אויפן גאנצן חודש,

וואס דאס איז דער ונהפך ווי מען זעט עס בכל שנה ושנה, וואס אט דא האט מען געפרעגט די שאלה ווי איז געווען בשנה ראשונה החודש אשר נהפך להם עס איז דאך געזאגט געווארן אין מגילת אסתר, דארף דאך דאס זיין לכאורה דער פירוש.

איז דאס אבער מובן אויכעט בפשטות, לויט דעם ווי חזל זענען מבאר דעם ענין פון הפיל פור הוא הגורל וואס איז געווען דעמאלט בפעם הראשונה, זאגט ער אין מגילה אז בשעת אט דער המן הרשע האט הפיל פור און ס'איז געפאלן אויף חודש אדר שמח, און האט געזאגט אז דאס איז חודש שמת בו משה שמת בו מושיען של ישראל. ניט אז וואס דעמאלט איז דא א יום שמת בו, נאר דאס איז א חודש שמת בו אן ענין וואס איז שייך צום גאנצן חודש. דערנאך איז ער מסיים אין דער ברייתא אז ער האט ניט געוואוסט אז דאס איז א חודש שנולד בו מושיען של ישראל. וואס אזוי קען מען דאך לכאורה טראכטן אז דאס איז זה כנגד זה, זעט מען דאך אבער בפועל אז דאס וואס נולד מושיען של ישראל האט איבערגעוועגן,

און דאס וואס דאס א חדש שנולד בו מושיען של ישראל האט דאס מהפך געווען דעם גאנצן חדש, אז ס'איז געווארן החדש אשר נהפך להם אויך בחיים בפעם הראשונה, ס'איז מער ניט וואס מ'האט ניט געוואוסט דערפון ביז וואנעט דאס איז נתגלה געווארן לאחר זה, דערנאך אז ס'איז אבער נתגלה געווארן ווייס מען דאס שוין מדי שנה בשנה אז איגלאי למפרע אז דער גאנצער חדש איז ער געווען אין א מעמד ומצב וואס מען האט אים געדארפט מהפך זיין, ווארום דאס א חודש שמת מושיען של ישראל, און ונהפוך הוא אז ס'איז געווארן לשמחה וליום טוב מיט די אלע עניינים מיט זיי ווי ער איז דאס מסביר אין מגילה. ביז וואנעט ווי כאמור לעיל אז דאס ווערט דערפון א ענין בפועל ובגלוי אז משנכנס אדר מרבין בשמחה. וואס דערמיט ווערט אויכעט פארענטפערט א צווייטער ענין, והלא כל ענינו פון תשובה שלימה איז דאס, אז דאס איז מהפך דעם עבר אויכעט, מ'האט זיך גערעדט דעם חידוש וואס פורים טוט אויף, אז א איד ווערט בגלוי א בעל הבית אויפן עבר.

מה שאין כן בפורים טוט אויף, אז מען זעט עס איצטער בגלוי אז ס'קומט ראש חודש אדר איז ער מרבה בשמחה, און דאס ווערט ביי אים א הנהגה בפועל אז ער איז מרבה בשמחה דא למטה מעשרה טפחים.

דער אונטערשיד איז אבער, און די מעלה באשטייט אין פורים, וואס בפורים קומט עס אראפ אין אכילה ושתיה, אין דערויף באשטייט די מצוה, ביום הכיפורים קען מען דאס ניט אראפברענגען אין אכילה ושתיה, דאס בלייבט אין עניינים רוחניים, ואדרבה אכילה ושתיה דעמאלט טאר גארניט זיין. און ווי דער אלטער רבי איז מסביר אין דערויף באשטייט די מעלה פון פורים ביז וואנעט אז מען זאגט אז יום הכיפורים איז עס מער ניט מיט א כ"ף הדמיון, בדוגמא זה איז אין דעם ענין אויכעט אז דאס וואס יום הכיפורים טוט אויף אז זדונות נעשו לו כזכיות ווערט דאס ברוחניות. וואס דערפאר זעט מען טאקע בפועל די עשרת ימי התשובה איז ניט די הנהגה בשמחה ווי ס'איז לאחרי יום הכיפורים, לאחרי יום הכיפורים סלחתי כדבריך איז דעמאלט הנהגה בשמחה, עשרת ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים ווערט עס אנגערופן ימים נוראים. ביז וואנעט ס'איז דא כמה עניינים אז סיי ראש השנה סיי יום הכיפורים סיי די ימים שבינתיים זאגט מען אז דעמאלט איז ניט קיין ענין דערפאר וואס דאס איז די דעמאלט דארף זיין דער ענין וואס מען זאגט המלך המשפט המלך הקדוש מיט די אלע עניינים כמבואר בראשונים ובאחרונים וכו'. אף על פי וואס מען ווייס אז ס'וועט זיין סלחתי כדבריך און ס'איז א דין אין שלחן ערוך אז מ'בעט מחילה דריי פעמים מוז דער מוחל זיין, און מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, איז דער אייבערשטער זיכער אז ער טוט, ביז וואנעט אז מען זאגט אז ערב ראש השנה איז לובשים לבנים ומתעטפים מתעטפים לבנים.

בגלוי הנהגה למטה מעשרה טפחים, אז א איד ווערט א באלעבאס אויף עס. ודאס איז כאמור לעיל אין די התוועדות פון יום השבת, פון יעדער ענין דארף מען זיך ארויסנעמען א בכן בנוגע לפועל, אז בשעת מען טרעפט זיך מיט א אידן און מען זעט אז דאס איז א איד וואס לכאורה האלט ער נאך פאר פורים מיטן גאנצן מעמד ומצב וואס דעמאלט איז געווען ברוחניות,

וועט עס אראפברענגען למטה מעשרה טפחים ובגלוי ביז אין עניינים גשמיים, אורה ושמחה וששון ויקר כפשוטו, וכאמור לעיל אז החדש אשר נהפך להם אז דאס הייבט זיך אן פון ראש חודש,